אקעי מורי ורבותי, מען גייט צוריק, היינט שטייט ובלכתך בדרך, מען פארט דורך די וועג און ס'דא טרעפיק, סאו מען גייט צוריק מאכן די פרשה אויף די וועג, אויב איינער הערט אויס און ער קען מיך זאגן אז מען הערט געהעריג און ס'ארבעט זאל מיך לאזן וויסן. והיה עקב. תשמעון את המשפטים האלה איז רש"י זאגט עקב טייטש אזוי טייטשן די מפרשים אין די סוף אדער וויבאלד עקב איז א לשון פון די סוף און די סוף איז אזוי ווי א סיבה ביקאז אבער ביקאז איז אלעמאל בסוף בעיקר נאכדעם וואס דו גייסט הערן נאכדעם וואס דו גייסט הערן עסט אנקומען צו פארשידענע ברכות פארשידענע גוטע זאכן עסט אנקומען צו ארץ ישראל. איז אביסל אביסל דיסעפוינטינג ווייל אלעס אלעס דארף מען טון אלעס דארף מען טון היינט דארט קומען די סוף ווען אמאל אמאל ביים סוף צום סוף סוף וועט זיין גוט און ווי מ'זאגט אין די ענד עווריטינג וויל בי גוד און וואס האב איך פון דעם אז אין ענד וועט זיין גוט די ענד וועט זיין גוט זאל די ענד זיך פרייען איך בין דאך נישט אין די ענד איך בין דאך יעצט איך בין נישט עקב איך בין היינט איך בין היום לעשותם וואס שטייט אין די לעצטע וואך ענדיגט

די אלע זאכן איז א ליטל ביט אוו א דיסעפוינטמענט און איך וויל אביסל מסביר זיין בעסער. נאך א זאך פרשת עקב האב איך מיין רבי ר' מאטל זילבער געזאגט האט מיך געזאגט אז ער מיינט אז פון די די גאנצע פרשת עקב גאנץ ספר דברים הייסט משנה תורה אסאך אסאך מוסר אסאך אלע מצוות שבלב מ'גייט מסביר זיין אביסל בעסער שפעטער אבער אלע ענינים וואס מ'קען רופן מוסר די ספר מוסר ספר פון די תורה ער האט ליב צו זאגן אזוי די תורה איז כולל כולל אלע מיני זאכן, ס'דא הלכות, ס'דא אגדות, ס'דא פילאזאפיע, ס'דא כ'ווייס וואס אפשר אלע חכמות, אבער כמעט אין אלע סארטן דברי תורה איז דא אין די תורה איז דא יעדע זאך האט א ס'קען זאגן יעדע זאך האט זיין פרשה, למשל חושן משפט איז בעיקר פרשת משפטים, כ'ווייס הלכות גבולות הארץ שטייט פרשת מסעי און פארשידענע זאכן, און ספרי מוסר שטייט באופן כללי אין ספר דברים אז ספר דברים משנה תורה איז א ספר פון מוסר, ס'הייסט אלע מוסר ספרים אויף די וועלט

הלכה, עס איז די קאנצעפט פון תורה מונחת בקרן זוית, כל הרוצה וועט לערנען, עס איז נישט עפעס א זאך וואס איך דארף דיך זאגן, אונז האבן דא גערעדט וועגן דעם פון אביסל אנדערע נושא אין לעצטע פאר וואכן. מוסר איז אלעמאל א זאך וואס מוסר איז טייטש עס איז אזוי אבער יעצט טוה עס, מוסר מוסר איז די פארט פון תורה, די פארט די חכ פארט פון חכמה וואס מאכט מענטשן אמת'דיג טון זאכן, וואס מאכט מענטשן אמת'דיג זאל עפעס געשען, זאל עפעס געשען א שינוי. דאס הייסט אויב תורה מונחת בקרן זוית איז אלעס גוט אויף תורה אבער אויף מוסר מוסר איז די חכמת הלמעשה די חכמת הבאת דברים למעשה אדער מ'קען זאגן אפילו עצות אדער נוץ איך ווארט די גאנצע כח פון עקטשעלי אויספירן זאכן דאס איז א עקסטערע חכמה א עקסטערע סגולה א עקסטערע חלק ס'איז נישט נאר נישט מוסר איז נישט נאר כ'האב דיך געזאגט יעצט וואס דו דארפסט טון יעצט גיי טו עס אזוי ווי מיר זאגן אז אז ס'איז זייער לאדזשיקל זייער קאלט גיי טו עס נישט כח איך ווייס אז די ענטפער וואס ענטפערט א מענטש ווען מ'זאגט אים דאס. אסאך בעלי מוסר, אסאך מענטשן מיינען זיך מיט מיינע שיך און זאגן, איך האב דיר געזאגט דו ווייסט דאך וואס צו טון, פארוואס טוסטו דאס נישט? יא, אבער איך ווייס, יישר כח, איך ווייס, וואס העלפט עס מיך אז איך ווייס? איך האב פראבלעם, איך האב שוועריגקייטן, איך האב, וועסט מיך עס מאכן טון? עס איז דא א סארט דיבור אדער א סארט דרשה אדער א סארט זאך וואס קען מאכן א מענטש עס טון, דאס איז די חכמה פון מוסר, דאס איז די זאך פון ספר דברים וואס איז באופן כללי די ספר פון מוסר, און משה רבינו'ס מוסר ספר, וואס איז נאר געמאכט דאס איז די שורש און די תורה פון אלע מוסר ספרים, אלעס דארף זיך אנהייבן פון די חומש. איז דאס איז די זאך פון ספר דברים, די זאך פון ספר דברים, אזוי ווי זאגסט בשם ר' מאטל אז די עיקר, אפשר מער פרשת עקב, ווייל עס איז דא אין דברים אויך חוקים און מעשות און אנדערע זאכן, פרשת עקב איז כמעט אינגאנצן מתחילה ועד סוף איז נאר מוסר, נאר דברי מוסר, דברי התעוררות, דברי מוסר, און מען דארף זיך קענען אביסל אויסהערן די מוסר, מוסר השם בני אל תמאס, ס'איז א שווערע זאך צו אויסהערן מוסר, ס'איז נישט קיין פשוטע זאך, תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. און איינער וואס איז מוכיח א לץ איז א סתם א שאד די צייט, ולמוכיחים ינעם שטייט א פסוק, און ועליהם תבוא ברכת טוב, איינער וואס זאגט אומר לרשע צדיק אתה יקבוהו לאומים דעם האט מען פיינט, איינער וואס זאגט נישט קיין מוסר, ס'איז זייער וויכטיג איינער וואס זאגט מוסר ער קען זאגן ריכטיג מוסר, נישט נאר מענטשן האבן אים נישט פיינט, מענטשן האבן אים ליב, פארוואס? לויט ווי איך זאג איז זייער פשוט,

עס איז נישט צו זיין סא עפעס א טריק דארף מען האבן די בעל מוסר דארף האבן דעם כח אז ער קען רוקן די מענטש פון וויסן וואס צו טון און עס נישט טון וואס דאס איז געווען די מצב ביז די מוסר ער האט נישט מחדש געווען קיין שום ידיעות עס איז נישט דא וואס מחדש זיין ידיעות און ער האט אים גערוקט צו א פלאץ ווי ער טוט עס טאקע און דעמאלטס זאגט די מענטש שכוח איך האב דאך אלעמאל געוואוסט אז איך דארף האבן א שיעור איך האב אלעמאל געוואוסט אז איך דארף נישט רעדן לשון הרע ברוך השם האסט מיך מעורר געווען יעצט רעד איך טאקע נישט לשון הרע איך גיב דיך א שכוח דאס איז דאס איז ריכטיגע מוסר וואס וואס טוט עפעס אויף אנישט איז סתם דברים בטלים סתם

און ווער ס'איז געמאכט צו אויפהייבן דעם מענטש, אים קענען עקשעלי העלפן, אפשר וועסט אים זאגן א עצה, אפשר וועסט אים בכלל מעורר זיין את הלב, מעורר זיין די, געבן א ציור בלב וויאזוי עס צו טון, אפשר געבן א דין משה, וויאזוי עס זאל נאר זיין די ריכטיגע וועג פון מוסר וואס כמעט קיינער קען עס נישט טון, אפשר נאר משה רבינו אזוי ווי אונז רעדן. דאס איז די די ענין פון ספר דברים, וועגן דעם האב איך גערעדט, ספר דברים איז די ספר וואס ברענגט דברים לידי מעשה, יעצט מוסר.

זיי גוט און זיי נישט שלעכט אויף דעם דעם דאס האט מען שוין געוואוסט, מען האט שוין אלעס געוואוסט, מען ס'דרייט שטייט איבער און איבער די זעלבע זאך אין צען אנדערע וועגן, אבער די די אלע זאכן איז געווען אויב מען אויב מען לערנט עס באופן פון פון לשמוע בקול דברים, מען לערנט עס באופן פון אויסהערן און פארשטייט מען הייבט עס אן צו מאכן אביסל מער סענס, ווייל עס רעדט פון זוכן די אינפארמעישן דערפון, הער אויף צו זוכן די אינפארמעישן, הער אויף צו זוכן די אינפארמעישן. ער הייבט פראביר עס אויסצוהערן, דא רעדט משה רבינו, ער זאגט א דרשה, און ער רעדט עס, ער זאגט פארשידענע משלים, פארשידענע ביטויים, פארשידענע סגנונות, ער פראבירט פון דא, פראבירט פון דארט, און דאס איז געשמאק, איינער וואס קען זאגן א גוטע דרשה, ס'איז געשמאק אים צו הערן, אפילו ער זאגט דריי מאל די זעלבע זאך אין אנדערע משלים, דאס וואס מוסר, א גוטע מוסר דארף טון, דאס וואס משה רבינו דארף דא צו טון, און עס ווערט זייער געשמאק, און דאס איז די ערשטע זאך פון עקב תשמעון. דאס הייסט, ווען מיר ווען אונז זענען געווען צוגעוואוינט צו א וועלט וואס איז זייער תכלית'דיג, וואס איז זייער אקעי איך דארף טון אזוי, גיי טו עס, מ'דארף גיין ארץ ישראל, קום כובש זיין ארץ ישראל, געגאנגען, עס געטון. און די וואס די ווארט פון עקב תשמעון אז בסוף, בסוף וועסטו הערן, בסוף וועסטו אנקומען צו די זיסקייט דערפון, בסוף וועסטו פארשטיין, זאגט. אז צוביסלעך צוביסלעך צוביסלעך די עיקר די עיקר יסוד פון רמב"ם'ס מוסר איז איז צוביסלעך אז מ'זאל נישט זיך איילן זיך נישט איילן ווייל זיך איילן איז טייטש אה איך ווייס וואס טון טו עס אקעי דאס האב איך שוין געוואוסט פריער דעם דעם דעם דעם דא דא דא ליגט דאך די פראבלעם דא איז דאך נישט די די סעלושען אבער די סעלושען איז אקעי ווייסטו וואס איך זאג דיך איך קום איך קום איך גיי דיך גארנישט זאגן וואס צו טון איך זאג דיך נישט וואס צו טון איך וועל דיך פארציילן א מעשה. צוביסלעך וועט זיך אויסהערן די גאנצע מעשה, סאו מיר האפן הערן די גאנצע מעשה מארגן וועסטו עס טון, אדער אין צוויי וואכן ארום, אדער אין צען יאר, אדער אין פערציג יאר. פערציג יאר האט משה רבינו געזאגט תורה פאר אידן, געזאגט מוסר, מסתם האט ער געזאגט א גאנצע צייט מוסר, כי יבא אלי העם לדרש אלהים, אבער אין מוכיחין את האדם אלא סמוך למיתה, סאו דארף עס גענומען א לאנגע צייט, א לאנגע צייט, א לאנגע צייט, והיה עקב תשמעון. און א גרויסע חלק פון די פרשה רעדט זיך ממש פון די נקודה, פון די זאך. אז ס'דארף נעמען א, אז אלע זאכן נעמען אסאך לענגער ווי עקספעקטעד, גייט די, איז לכאורה א סתירה, א גרויסע סתירה מיט אנדערע פרשות די פרשה, די גאנצע פרשה, די גאנצע לאנגע פרשה פון לא לא תוכל כלותם מהר, גייסט אריינגיין ארץ ישראל, דאס נישט איינעמען אלע גוים גלייך, מען קען נישט, פן תרבה עליך חית השדה, נאר צוביסלעך צוביסלעך, אבער איך וועל דיך העלפן, איך וועל דיך העלפן, אבער צוביסלעך צוביסלעך, נישט נישט אויף איינמאל, ס'דא ערים גדולות ובצורות בשמים, און ס'האט אזוי א סתירה, מצד אחד איז ער זיי מחזק. קוק ס'דא, זארג דיך נישט, השם אלקיך עמך, ס'איז דא אפילו עוג און די בני ענק, קוק ס'דא, איי דאנט קעיר, קענסט אלעס, אלעס קענסטו מיט דיין מיט די אייבערשטער. אבער מצד שני זאגט ער, ענטשולדיגט צוביסלעך, מעט מעט אגרשנו מפניך, כ'גיי נישט צו שנעל, גארנישט צו שנעל, ס'איז אביסל א סתירה. די פשט פון דעם איז אז אז ש און ס'איז דאך דא א גאנצע פרשה, פארקערטע פרשה, אז מ'טאר נישט, אביסל איבערלאזן, לעצטע וואך, צוויי וואכן צוריק.

דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, דאס וואס זעט אונז אויס, דאס וואס מען רופט אין עולם הזה שנעלקייט און שטאטקייט, איז נישט די זעלבע זאך וואס איז אין די אמת'דיגע מושג. אזוי ווי א משל, איך האב נאר געלערנט די וואך אביסל וועגן דעם, ס'איז דא א גאנצע פראבלעם חישב חישב את הקץ, שטייט דאך אז ס'איז געווען פאר פֿיר הונדערט יאר גייט מען זיין אין מצרים, סוף איז נישט געווען פֿיר הונדערט יאר, איז איך האב געטראפן א זיידע, וועלכער זאגט מיך אז די פשט איז אזוי ווי ס'איז געווען א מעשה אז.

אנדערע ווערטער, דו קענסט נישט מיין טאטע. ס'דא וואס דארף גיין גלייך, מ'דארף גלייך ארויס מוריש זיין אלע גוים מ'דארף מאבד זיין אלע עבודה זרות און אלע מעביר מן העולם גלייך אויף איין סעקונד, ס'מוז דאך אזוי זיין. דאס איז די אמת, אז די אמת אז עס איז אזוי ווען אין די הבנה פון די זאך, אין די פארשטאנד פון די זאך, איז דאס וואס איז דא אזא חב ד, דאס וואס איז דא אזא ענין, איז שוין געווען אזוי ווי. מחשבות הקדוש ברוך הוא איז כאילו נעשה, מחשבות כבחירות קדשים איז כאילו ס'איז געשען, ס'איז נישטא קיין שום חסרון צווישן מחשבה און מעשה, אין עולם המחשבה אין עולם הקדוש ברוך הוא, אין עולם האמת, דאס איז די מהירות, דאס איז די ווארט פון יציאת מצרים, דאס איז די ווארט וואס ווי שטייט לעצטע מאל גלייך, גלייך אויף איינמאל, די רגע וואס מ'ווייסט אז ס'איז נישט ריכטיג איז עס שוין בטל, ס'הייסט די לעוועל פון א און אויפן מח. איז דאס גאנצע בטל, אבער די לעוועל פון הארץ איז א גאנץ אנדערע, א גאנץ אנדערע סטארי, די לעוועל פון למעשה איז א גאנץ אנדערע סטארי, אפילו וואס איז די אמת, דאס איז וויכטיג צו וויסן די יסוד פון חבוש, די יסוד אז די רגע וואס מען פארשטייט די זאך אזוי ווי עס איז, איז בטל, עס איז נישטא קיין איין גאט, עס איז נישטא קיין יצר הרע מער, אבער די לעוועל הארץ גייט זייער אנדערש, און עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו, צו די גייט צו אנקומען צו די לעוועל הארץ, און אזוי ווי אונז רעדן אז אלעס מוסר, די אנדערע ווארט פון די מוסר אז עס רעדט זיך וועגן חובת הלבבות, און.

ס'איז א מצוה, ס'איז א חיוב פונקט ווי אלע מצוות, און קיינער פארשטייט נישט ווי ס'ארבעט, מ'קען עפעס הייסן צו פילן עפעס, מ'קען עפעס הייסן האב ליב, האב מורא, וואס איז א מין ציווי אין דעם, ס'דא אסאך אריכות אין דעם, אבער די תירוץ אויף דעם איז אז ס'איז יא דא א וועג, ס'איז יא דא א וועג, אבער דער וועג איז מעט מעט, מעט מעט, אגרשנו, נישט ס'איז נישטא קיין וועג, ס'איז נישטא קיין וועג וואס איז בדומה צו עשה, מ'דארף עס טון, אקעי סאו גיי טו עס, קיינער שטערט דיך עס טון, האסט א הענט, האסט פיס, קענסט עס טון.

פון א פלעינע מענטש א אוהב השם דאס נעמט אסאך צייט נעמט זייער אסאך צייט נעמט אסאך אבער דאס איז די וועג ס'הייסט ס'דא א אנדערע וועג פונקט אזוי ווי ס'דא א וועג צו פון אויף ארבעט אויף ארבעט ס'דא א וועג פון גיין ארץ ישראל בפועל ממש און עס נעמען אין איין סעקונד איז אויך דא א וועג פון פון חובות הלבבות און די וועג איז אפשר זייער שטיל זייער רואיג פארקערט אין אנדערע ווערטער ווען ס'שטייט לא תוכל כלותם מהר ווייל די די די די פעלקער די חברה די די יצר הרע'ס אדער די זיי זייער זאך איז מהר זייער זאך איז אלעס דארף זיין גלייך אלעס דארף זיין ערים גדולות ובצורות בשמים איז דאך נישט עפעס אין הימל ס'איז כאילו איז מען געמיינט ווייל ס'דארף זיין ס'דארף זיין ס'דארף פליען ס'דארף מ'דארף פליען אין הימל אבער נישט נישט אזוי ארבייט די הארץ נישט אזוי ארבייטן חובות הלבבות ס'ארבייט נישט אזוי ס'ארבייט דורך מעט מעט און פארקערט און די מעט מעט דאס איז דוחה די גוים פון פון מהר און ווען מ'זעהט מ'קען זעהן א געמיינע אינטערעסאנטע זאך וואס כ'וויל נאר זאגן די פרשה איז בעצם איז בערך מער ווייניגער ס'וועט דאך ס'חזר'ט זיך איבער אסאך זאכן וואס איז געשטאנען אין אנהייב דברים און עבירות האבן געטוהן און ס'איז מוסיף זיך אדווייג און אנדערע זאכן אבער די מערסט אינטערעסאנטע זאך איז אז די פרשה זאגט אפשר איינע פון די גרויסע אבער איך וויל מאכן א כללית'דיגע מעסעדזש פון פרשת עקב וואס איז דאס אז די מתינות די די עצלות די לאנגע צייט וואס מ'האט געפייפעט פון פרשת דברים אנהייב דברים ואתחנן די עיקר מעסעדזש איז די גאנצע נארטיוו איז געבויט ארום דעם

ס'טאקע געווען חטאים אבער אבער די די פוינט פון די אריכות הזמן די פוינט פון די מעט מעט ווערט א גוטע זאך אז די גוים זיי זיי זענען אלץ מהר זיי זענען אלץ בעל שם טוב זאגט ואבדתם מהרה און פארקערט ווען מ'זעט אז די די עונש איז איז מהרה ואבדתם מהרה דאס עונש קען געשען מהרה. אשר, א גוטע זאך געשעט נישט מהר א, די גוטע זאך געשעט זשאסט אביסלע, און כאילו כאילו איז עס מייסד די מלחמה פון די אידן און די כנענים און די גוים וואטעווער ווילסט זיי רופן, איז עקשעלי די מלחמה צווישן די רואיגקייט מיט די מיט די ראַש צווישן די די מענטשן די מהר'ע מענטשן די אבד תאבדון מהר מענטשן וואס זיי שטויסן ארויס די אידן מארץ ישראל מיט די מעט מעט מענטשן מיט די עקב תשמעון מענטשן זיי טוען אלעס צוביסלעך רואיג מיט ישוב הדעת און מיט א וועג וואס קען מייסד זיין א לב א שלוס אויף א בערכל

און מיר האבן א גוטע שבת און רואיגקייט און א מתינות און א ישוב הדעת און אויס תיכף ארויס פון מיין וועג תרבה דרך קרייז אסור די טאנץ נישט קיין נישט נישט טאנצן גארנישט מאכן אלעס רואיג און ביי דעם וועט מען האבן א גוד לייף